ברוך השם, מסכת סוטה, דף י ח, עמוד א', די פיפטע שורה פון אויבן.
בעי רבא, האט רבא געפרעגט א שאלה, ביי סוטה שטייט ועשה לה, שטענדיג טייטשן מיר דאס ווארט לה אז דארף זיין לשמה, כתב ב' מגילות לשתי סוטות, ער האט געשריבן צוויי מגילות צו צוויי סוטות. און יעדע מגילה איז געווען לשמה, ומחקן ער האט זיי אויסגעמעקט לתוך כוס אחד, אין איין כוס, מה, צי זאגן מיר כתיבה לשמה בעינן אז דאס וואס שטייט ועשה לה מיינט מען אויף דעם שרייבן אז די שרייבן זאל זיין לשמה והאיכא, און דא איז דאך געווארן געשריבן יעדע מגילה סוטה לשם דיע סוטה. או דילמא אדער בעינן נמי מחיקה לשמה, פון דעם לשון נמי ווייזט אויס אז כתיבה דארף זיכער זיין לשמה, נאר ועשה גייט ארויף אויף די מחיקה אויכעט. ווייטער איז דא אין גמרא אין דעם אנפאנג פון דריטן פרק איז דא א מחלוקת צו עס דארף זיין לשמה צו נישט, די כתיבה דאס ווילן מיר זעהן אויף די כתיבה אליין, ואם תמצא לומר אויב דו וועסט זאגן בעינן נמי מחיקה לשמה אז די מחיקה דארף אויך זיין לשמה, מחקן בב' כוסות אז מען האט עס אויסגעמעקט באזונדער, יעדע מגילה האט מען אויסגעמעקט אין א צווייטן כוס לשמה, וחזר ועירבן מה, און מען האט נאכער עס צוזאמען געגאסן, און זאל איינע טרינקען פון דעם כוס נאכער די צווייטע, צי זאגן מיר מחיקה לשמה בעינן, אז די קפידא איז נאר אז דער אויסמעקן זאל זיין לשמה, והאיכא און דא דאך איז לשמה, או דילמא אבער, הא לאו דידה קא שתיא, דיע טרינקט נישט די וואס איז געווארן אויסגעמעקט פון איר מגילה, והא לאו דידה קא שתיא. איז ביז יעצט גערעדט געווארן ביידע זענען געווארן אויסגעמעקט אין איין כוס, אין באזונדערע כוסות, און מען האט עס צוזאמענגעגאסן און זיי טרינקען פון איין כוס, ואם תמצא לומר אויב דו וועסט זיך פושט זיין, הא לאו דידה קא שתיא והא לאו דידה קא שתיא, ווייל ביידע טרינקען פון איין כוס, זאגן מיר דיע טרינקט נישט אירס און דיע טרינקט נישט אירס, חזר וחלקן מה, נאכער האב איך גענומען, כ'האב עס כ'האב עס אויסגעשריבן לשמה, אויסגעמעקט האב איך לשמה באזונדערע כוסות, און כ'האב עס צוזאמענגעגאסן, און נאכער האב איך עס צוריק פונאנדער געטיילט. צי זאגן מיר יש ברירה? אז מיר זאגן יש ברירה ס'איז מברר אז דאס איז אירס, אדער אין ברירה, תיקו בלייבט שטיין די שאלה. בעי רבא האט רבא געפרעגט א שאלה. השקה בסיב מהו, דער רש"י גיט א משל, אזוי ווי די קליינע קינדער טרינקען מיט א שטרוי, האט מען דא אויכעט דאס געטרינקען, די וואסער האט זי געטרינקען נישט פון דער כלי, נאר מיט אזוין שטרוי. אדער בשפופרת, סיב איז א. סיב איז א אנדער זאך, און שפופרת, שפופרת רופט זיך אן מיט א רערל, די זעלבע זאך. צי זאגן מיר דרך שתיה בכך, ס'איז דער סדר פון טרינקען, או, אדער אין דרך שתיה בכך תיקו. און תוספות זאגט אז דאס איז נישט קיין צושטעל וואס ס'שטייט ביי מצה, אז מ'האט איינגעווינקלט די מצה בסיב האט ער נישט יוצא געווען די חובת מצה, ווייל דארטן איז די טייטש אין דער בית הבליעה האט נישט געהאט די מצה, ער האט עס אראפגעשלינגען ווי מען זאגט איז געוועזן מיט סיב, אבער דא איז דאך די טייטש אין מויל איז דאך געוועזן די וואסער, די סיב איז נאר געוועזן די וועג וויאזוי עס איז געקומען די וואסער אין מויל אריין, בעי רב אשי, האט רב אשי געפרעגט א שאלה, נשפכו מהן, ס'האט זיך אויסגעגאסן פון די וואסער, ונשתיירו מהן, ס'איז איבערגעבליבן, מהו, צי איז די דין זי דארף אויסטרינקען די גאנצע וואסער צו נישט? תיקו, בלייבט שטיין די שאלה. אמר רב זירא אמר רב, האט רב זירא געזאגט פאר רב'ן, ב' שבועות אמורות בסוטה למה, אין דער פרשה סוטה ווערט דערמאנט צוויי מאל והשביע דער כהן זאל איר באשווערן. ס'ערשטע מאל ווערט נישט דערמאנט בשבועת האלה, און עס צווייטע מאל ווערט דערמאנט בשבועת האלה. אחת, איין שבועה איז קודם שנמחקה מגילה, איידער ס' ווערט אויסגעמעקט די מגילה סוטה, ואחת, און איין שבועה איז לאחר שנמחקה, נאכדעם ווי ס'איז געווארן אויסגעמעקט די מגילה סוטה. מתקיף לה רבא האט רבא געפרעגט א קשיא. תרוייהו, די ביידע מאל וואס שטייט אין די תורה מען זאל איר באשווערן, קודם שנמחקה מגילה כתיבן, ביידע מאל ווערט דערמאנט איידער עס ווערט אויסגעמעקט די מגילה, קען איך נישט זאגן אז איין שבועה איז געוועזן לאחר שנמחקה מגילה. אלא אמר רבא האט רבא געזאגט אחת שבועה שיש עמה אלה, איינס איז א שבועה וואס מיט דעם איז פארהאנען אז די קללה ווייל עס שטייט דארטן והשביע הכהן בשבועת האלה ואחת און איין שבועה איז שבועה שאין עמה אלה מען שווערט איר נאר איבער צו זי זאגט א צו זי זאגט אמת לא נטמאה אבער מיט דער שבועה איז נישט דא קיין קללה פרעגט די גמרא, היכי דמי שבועה שיש עמה אלה, וועלכעס הייסט שבועה שיש עמה אלה, מיט וועלכן לשון זאגט מען דאס? אמר רב עמרם אמר רב, האט רב עמרם געזאגט פאר רב'ן, ער זאגט, משביעני עליך, איך שווער דיר איבער, פארשטייט זיך ער שווערט איבער בשם, ער דערמאנט דעם שם פון אייבערשטן, שלא נטמאת, אז דו זאגסט אמת ביסט נישט געווארן טמא, שאם נטמאת, אויב ביסט געווארן טמא, יבואו בך, זאל קומען אויף דיר די קללה, דאס רופט זיך אן מיט א אלה, ער שווערט אריבער מיט א קללה. אמר רבא האט רבא געזאגט איז דאך דא אזוי ער האט איר איבער געשוואוירן אז שלא נטמאת און ער זאגט צו איר זאל קומען די קללה אויף איר איז דאך אויף דער קללה נישט דא קיין שבועה האט רבא געפרעגט אלה לחודה קיימא די קללה דאס איז באזונדער אויף דער אלה איז נישט דא קיין שבועה. ושבועה לחודה קיימא און די שבועה איז באזונדער, אינעם פסוק שטייט בשבועת האלה אז די שבועה זאל זיין אויף דער אלה, אלא אמר רבא, רבא האט געזאגט משביעני עליך איך שווער דיר איבער שאם נטמאת אויב ביסט געווארן טמא, יבואו בך, זאל קומען אויף דיר די קללה. וואס זשע האבן מיר דא א? האבן מיר דא א איין שבועה, וואס אין דער שבועה איז אויכעט פארהאנען די אלה, איז אויף דער אלה דא די שבועה. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, אלה איכא, ס'איז טאקע דא א שבועה וואס אין דער שבועה איז דא א אלה, אבער שבועה ליכא, א שבועה, א באזונדערע שבועה אויף דער אישה, דאס איז נישט פארהאנען, ווען ער זאגט דאס לשון משביעני עליך, איך שווער אויף דיר אריבער אז ביסט נישט געווארן טמא, און אויב ביסט געווארן טמא זאל עס אויף דיר קומען די קללה, איז דאך נאר דא א שבועה מיט א אלה. אלא אמר רב אשי, ער זאגט אזוי, משביעני עליך, איך שווער אריבער שלא נטמאת אז ס'איז אמת אז דו ביסט נישט געווארן טמא, און נאך שווער איך איבער נאך א שבועה, ואם נטמאת, אויב ביסט געווארן טמא, יבואו בך, זאל קומען אויף דיר די מים המרים ווי עס ווערט דארט דערמאנט, קומט דאך אויס אזוי אז עס ערשט איז געווען א שבועה אליין משביעני עליך שלא נטמאת, און די צווייטע אויף די די שבועה גייט אויכעט ארויף אויף דער אלה, און די שבועה גייט אויך ארויף אויף ואם נטמאת יבואו בך. רש"י.

בטן, והיינו אלה. אמר רבא, האט רבא אויף דעם געפרעגט, אלה לחודא קאי וכולי, שבועה ואלה יש כאן, ס'דא א שבועה און א קללה, ושניהם על האישה, די שבועה און די אלה איז אויף דער אישה, וקרא כתיב בשבועת האלה, שהשבועה של אלה, אז ער שווערט אז די קללה זאל אויף איר חל זיין.

יבואו בך זאל קומען אין דיר המים, דקיימא שבועה אאישה שלא נטמאת, די שבועה גייט ארויף אויף דער פרוי אז זי איז נישט געווארן טמא, ואאלה שתחול, און אויך די שבועה גייט ארויף אויף דער אלה אז די שבועה זאל חל זיין.

אין פסוק שטייט ואמרה האישה אמן אמן, אט צוויי מאל זאגט זי אמן, פארוואס דארף זי זאגן צוויי מאל אמן, אמן על האלה, אמן זאגט זי על האלה, ס'לעכט אויב זי איז טמא געווארן נעמט זי אויף זיך די אלה, אמן על השבועה און אמן אויף די שבועה אז זי איז נישט געווארן טמא, אמן מאיש זה אמן מאיש אחר, אויכעט זאגט דאס אז זי איז נישט געווארן טמא פון דעם מענטש פון וועמען ס'איז געוועזן די קינוי און די סתירה, און אמן פון א צווייטן מענטש, אמן שלא סטיתי ארוסה ונשואה. יעצט דא איז דא א דין פון גלגול שבועה, גלגול שבועה טרעפן מיר אין גמרא אויף קרקעות טוט מען ניט שווערן. ווען איינער מאָנט בײַ דעם צווייטן, ער זאָגט עה די, די פעלד באַלאַנגט צו מיר, דו האָסט איבערגערוקט דעם צוים, און ער איז מודה אַ ביסל, איבער קרקעות שווערט מען נישט. ווי איז אָבער איז מחויבֿ צו אים שווערן אויף מטלטלין, איז מען שוין מגלגל אויף קרקעות אויכעט. דאָס לערנט מען אָפּ פֿון דאָ אָן, ווײַל מיר זאָגן אָמן אויף אַרוסה אויכעט, ווייל ווען זי איז געווען אן ארוסה דעמאלטס איז דאך נישט געווען קיין קינוי וסתירה, נאר ווייל ער שווערט איר איבער אויף נשואה שווערט ער איר איבער אויף א פריער אויך. ושומרת יבם וכנוסה, דאס הייסט עס רעדט זיך נישט ביי דעם זעלבן מענטש, אויב ער האט מייבם געווען די יבמה און נאכדעם האט ער מייבם געווען איז ער האט ער מקנא געווען און נסתרה, און ווען מען ברענגט איר זי זאל טרינקען מען שווערט איר איבער, טוט מען שוין איר איבער שווערן אז ווען אז זי האט נישט מזנה געווען ווען זי געוועזן שומרת יבם, שומרת יבם הייסט ווען זי האט געווארט דער יבם זאל איר מייבם זיין. אמן שלא נטמאתי, איז יעצט גייט די משנה מפרש זיין, מיר האבן דאך געזאגט אין אנפאנג משנה, אמן על האלה, אמן על השבועה, איז אמן על השבועה מיינט מען אמן שלא נטמאתי, די אמן, דער וואס ענטפערט אמן איז דאך גלייך כמוציא שבועה מפיו דמי, עס הייסט זי שווערט אז זי איז נישט געווארן טמא, און וואס מיר האבן געזאגט אמן על האלה, ואם נטמאתי יבואו בי, און אויב כ'בין געווארן טמא זאלן קומען אויף מיר די אלע זאכן. ר' מאיר אומר, ר' מאיר זאגט, אמן שלא נטמאתי, אמן שלא אטמא, אז לאחר זמן וועט זי נישט מזנה זיין, און אויב לאחר זמן וועט זי מזנה זיין, וועט די וואסער וואס האט פריער געטרינקען וועט ווירקן אויף יארן שפעטער וואס זי וועט ווערן טמא. אבער הכל שווין, כאטש ר' מאיר לערנט דאך אז מען טוט איר באשווערן אויף א שפעטערדיגע, אויפן עתיד, דאך זענען האלטן ר' מאיר אויך מודה שאין מתנה עמה לא על קודם שתתארס, אז ער קען נישט די אויסנעמען אויף איהר איידער זי איז געווארן אן ארוסה, ווייל איידער זי איז געווארן אן ארוסה אפילו אז זי האט מזנה געווען ווען זי איז דאך נאך געוועזן א פנויה ווערט זי דאך נישט גע'אסר'ט אויף דעם מאן, ולא על אחר שתתגרש, און אויך די זעלבע זאך נאכדעם ווי ער וועט איהר גט'ן, און נאכדעם גט'ן וועט זי מזנה זיין און ער וועט איר צוריק נעמען, אויף דעם אויך מאכט ער נישט דעם תנאי, ווייל אויב זי האט מזנה געווען לאחר גירושין ווערט זי נישט גע'אסר'ט אויף דעם מאן, איי ווי מעג ער מעג ער צוריק נעמען, דאס וואס שטייט א מחזיר גרושתו איז נאר דער איסור משניסת, זי האט חתונה געהאט דורך קידושין אבער אזוי אויך נישט. נסתרה, ווי דער ב"ח לערנט דא אין דער רש"י, דא איז דא צוויי טייטשן, ווי מיר לערנען יעצט פשט אין רש"י, רעדט מען דא פון איין פאל, אז ער קען ניט איר באשווערן אויף די זנות פאר אירוסין, און אויך קען ער ניט איר באשווערן אויף די זנות וואס וועט זיין שפעטער, דעריבער דארף מען לערנען לויט רש"י, און אזוי איז לשון גמרא, אז ס'איז א לשון עתיד, ולא על אחר שתתגרש

און ער האט איר צוריק גענומען, און נאכהער טוט ער, און נאכהער איז געוועזן קינוי וסתירה נאך דעם צווייטן צוריק נעמען, קען ער נישט אויס נעמען אויף די זנות וואס איז געוועזן קודם שהחזירה, דעמאלט איז שוין גוט דאס לשון, נסתרה לאחר ונטמאה ואחר כך החזירה, איז נאך דעם ווי החזירה, דעמאלט לא היה מתנה עמה, זה הכלל, דער כלל איז דא, כל שתבעל, אויב זי'ט מזנה געווען, און ס'איז געווען אין אזא'ן צייט, ולא היתה אסורה לו, זי ווערט נישט צו אים גע'אסר'ט, די זנות וואס איז געוועזן קודם אירוסין, ווערט זי דאך אויף אים נישט גע'אסר'ט, צי די זנות וואס איז געוועזן נאכדעם ווי ער האט איר געגעט ווערט זי דאך נישט דערנענט און ווערט זיך נישט גע'אסר'ט ער זאל נישט קענען צוריק נעמען איז דעמאלט לא היה מתנה עמה דאס האט ער זיך נישט אויסגענומען מיט איר. רש"י עמוד א' אמן על האלה וכו' לכך הוצרכה לכפול דעריבער דארף זי זאגן צוויי מאל אמן ווייל אמן אויף דער אלה און אמן אויף די שבועה ארוסה ונשואה. על ידי גלגול שבועה מגלגל עליה זנות של אירוסין, אף על פי שלא היה בו קינוי, כאטש ס'איז דעמאלטס נישט געווען קיין קינוי, ומכאן פון דא לערן איך אפ לגלגול שבועה מן התורה, אז אפילו אזעלכע זאכן וואס אויף די זאכן שווערט מען נישט, נאר אויב מ'איז געווארן מחויב אויף איין זאך צו שווערן מיט דין תורה, איז מען שוין מגלגל אויף אנדערע זאכן אויכעט.

כדאמר לעיל בגמרא ווי די גמרא זאגט פריער, משביעני עליך שלא נטמאת, איך שווער דיר אריבער ביסט נישט געווארן טמא, ואם נטמאת יבואו בך, והיינו פירושא דאס יעצט איז די משנה דא מפורש דאמן על השבועה אמן על האלה דתניא ברישא וואס מען האט געלערנט אין די רישא פון די משנה אמן שלא אטמא, שאם תטמא לאחר זמן אויב זי'ט שפעטער ווערן טמא, מים מערערין אותה טוט איר דערשטיקן די וואסער לאחר שתטמא נאכדעם ווי זי ווערט טמא, כדתניא בברייתא בגמרא ולא על אחר שתתגרש, ואפילו לרב מאיר דאמר מתנה לעתיד, אפילו רב מאיר זאגט אז אויב ער גיט איר שוין צו טרינקען מאכט ער שוין דעם תנאי אויף דעם וואס וועט זיין שפעטער.

כדכתיב שטייט והיתה לאיש אחר, און והיתה די טייטש ס'איז געוועזן קידושין, ושנאה האיש האחר. גמרא, אמר רב המנונא, האט רב המנונא געזאגט, שומרת יבם שזינתה, די יבמה ווען זי ווארט מען זאל איר מייבם זיין, איז דאך דא א לאו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, אז אויב דעמאלט מזנה געווען, אסורה ליבמה איז אסור צום יבם, ממאי, פון וואנעט ווייס איך דאס? מדקתני, שטייט אין דער משנה אז אויב ער האט איר מייבם געווען און און ער טוט איר טרינקען די וואסער טוט ער זיך אויסנעמען שומרת יבם וכנוסה, ער שווערט אריבער אויף דעם זנות וואס איז געווען ווען זי איז געווען א שומרת יבם, אי אמרת בשלמא אסורה, אויב איך זאג מיט די זנות בשעת זי איז שומרת יבם, ווערט זי גע'אסר'ט אויפן מאן, משום הכי מתנה בהדה, פארשטיי איך פארוואס ער קען אויסנעמען. אלא אי אמרת לא אסירה, אז דו וועסט זאגן זי ווערט נישט גע'אסר'ט, היכי מתנה בהדה, ווי קען ער מאכן דעם תנאי? והתנן מיר האבן דאך געלערנט, זה הכלל, דאס איז דער כלל אויף וועלכע זאכן קען ער איר באשווערן בשעת מען גיט איר אנטרינקען, כל שאילו תיבעל ולא תהא אסורה לו, אוי לא היה מתנה עמה, איז דאך איז אויב איך זאל זאגן אז דעמאלט ווערט זי נישט גע'אסר'ט, וואלט מען דאך נישט געקאנט דאס אויסנעמען, איז א סימן. אז זי ווערט יא גע'אסר'ט, א שומרת יבם שזינתה ווערט גע'אסר'ט. אמרי במערבא, האט מען געזאגט אין ארץ ישראל. ריכטיג, די משנה עה איז טאקע אזוי א ראיה פון דער משנה, אבער לית הילכתא כרב המנונה, די הלכה איז נישט ווי רב המנונה. נאר וואס דען, שומרת יבם שזינתה ווערט נישט גע'אסר'ט, אלא הא דקתני שומרת יבם וכנוסה, פארוואס זאל ער זיך מתנה זיין, מיר האבן דאך א כלל, אויב תבעל ולא תהא אסורה לו, לא היה מתנה עמה, פארוואס זשע זאגן מיר אז ער טוט זיך אויסנעמען ווען זי איז געווען א שומרת יבם? הא מני רב עקיבא היא, די משנה גייט ווי רב עקיבא דאמר וואס ער זאגט אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, רב עקיבא זאגט אזוי ווי דארט ווען די פרוי איז אסור אויף די מאן א איסור כרת, אחותו, אמו איז נישט תופס די קידושין, איז די זעלבע זאך אז ס'איז אסור א איסור לאו איז אויך נישט תופס די קידושין, די רבנן זאגן אז ווען איז נישט דא קיין תפיסת קידושין דווקא ביי חייבי כריתות, אבער ביי חייבי לאוין איז יא תופס, ער טאר נישט מיט איר וואוינען, נאר ס'איז תופס די קידושין, ער דארף איר גט'ן. קומט אויס לויט די רבנן אז פון חייבי לאוין איז נישט הולד ממזר, ס'איז נישט אזוי הארב ווי חייבי כריתות. אבער רב עקיבא לערנט אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, איז חייבי לאוין הארב אזוי ווי חייבי כריתות, סיי לגבי דעם דין אז הולד ממזר און סיי לגבי דעם דין אז ס'ווערט גע'אסר'ט אויפ'ן מאן, אזוי ווי א בועל אשת איש וואס איז בכרת ווערט זי גע'אסר'ט אויפ'ן מאן, איז די זעלבע זאך א בועל שומרת יבם וואס איז נאר דא א איסור לאו ווערט זי אויך גע'אסר'ט. ומשוי לה און רב עקיבא מאכט איר

ווערט זי דאך נישט גע'אסר'ט אויף דעם מאן, האט ער נישט דאס אויסגענומען. בעי רב ירמי', רב ירמי' האט געפרעגט א שאלה, מהו שיתנה אדם על נישואים הראשונים, דער מאן האט איר גע'גט און ער האט איר צוריק גענומען, נאכדעם ווי ער האט איר ס'צווייטע מאל צוריק גענומען איז געוועזן קינוי וסתירה. צי קען מען יעצט אויך מאכן די אויף די נישואים הראשונים דעם תנאי אז לא זינתה, על נישואי אחיו מהו, ער האט איר מייבם געווען און וויל ער יעצט מתנה זיין אז זי האט נישט מזנה געווען דעמאלט ווען זי איז געווען תחת אחיו איי שטייט דאך אין דער משנה ארוסה ונשואה שומרת יבם וכנוסה, רעדט מען דאך דא פון א יבמה און מען נעמט זיך אויס ארוסה ונשואה, נאר דאס רעדט מען נישט ביי איין מענטש, אויב איינער איז מקדש א אישה איז דעמאלט איז דער דין ארוסה ונשואה, אויב זי איז א שומרת יבם דעמאלט איז שומרת יבם וכנוסה. מהו, ווי איז דער דין? זאגט די גמרא תא שמע, כ'על זיך פושט זיין, זה הכלל, כל שתבעל ולא תהא אסורה לו, אויב זי האט מזנה געווען און זי ווערט נישט גע'אסר'ט אויף אים, לא היה מתנה עמה, האט ער זיך נישט אויסגענומען, הא אבער אסירה דארט וואס זי ווערט גע'אסר'ט, הכי נמי דמתנה, שמע מינה, דא אויך, אויב זינתה בנישואים הראשונים ווערט זי דאך שוין גע'אסר'ט אויף אים אויף אלעמאל, די זעלבע זאך אויב זי האט מזנה געווען ביי דעם ברודער וואס איז געשטארבן, איז דאך געווארן גע'אסר'ט אויף דעם ברודער, און מיר האבן דאך געלערנט ביי א סוטה איז דער דין ווערט זי גע'אסר'ט אויף אים, חולצת ולא מתייבמת, דעריבער קען ער אויף דעם אויכעט מתנה זיין, שמע מינה, איז אזוי א ראיה, אין דער משנה האט מען געלערנט רב מאיר אומר אמן שלא נטמאתי, און אויך זאגט רב מאיר אז ער טוט איר באשווערן אויף דעם עתיד אמן שלא אטמא, תניא מיר האבן געלערנט לא כשאמר רב מאיר אמן שלא אטמא, שאם תטמא, אז זי וועט ווערן טמא מים בודקין אותה מעכשיו, דאס איז נישט די טייטש אז די וואסער איז שוין בודק קודם זי האט געטון די עבירה, אלא נאר לכשתטמא ווען זי וועט ווערן טמא, מים מערערין אותה, די וואסער אזוי צו זאגן טוט איר ווערגן, ובודקין אותה. שפעטער וועט די וועט די פריערדיגע וואסער וואס זי האט געטרינקען איר פארשאטן. בעי רב אשי האט רב אשי געפרעגט א שאלה, פריער האט מען דאך געלערנט אויף נישואים ראשונים קען מען מאכן א תנאי, דאס הייסט אז ער האט איר גע'גט און ער האט איר צוריק גענומען און אחר קינא לה ונסתרה, קען ער איר באשווערן אז זי איז נישט געווארן טמא איבער נישואין ראשונים, האט רב אשי געפרעגט פארקערט, מהו שיתנה אדם על נישואין האחרונים, לויט ר' מאיר'ן וואס ר' מאיר זאגט, מתנה על העתיד, צי קען ער זיך אויסנעמען ביי גלגול שבועה אז זי זאל נישט ווערן טמא, אויב ער וועט איר גט'ן ער וועט איר צוריק נעמען זאל נישט ווערן טמא ווען? נאכדעם ווי ער וועט איר צוריק נעמען? צי זאגן מיר השתא מיהא לא אסירה ליה יעצט איז דאך נישט אסור אויף אים, פון די נישואין ווערט זי דאך נישט גע'אסר'ט. אויסנעמען א תנאי אויף נישואין וואס וועט זיין שפעטער, דאס קען מען נישט. או דילמא דזימנין דמגרש לה, אמאל טוט ער איר גט'ן, והדר מהדר לה, און נאכדעם וועט ער איר צוריקנעמען, ממילא קען ער מאכן א תנאי אז אויב זאל נישט ווער אויב ער וועט איר גט'ן און ער וועט איר צוריק נעמען זאל זי שפעטער נישט ווערן טמא. תא שמע, כ'וועל דיר ענטפערן, אין דער משנה האט מען געלערנט הכל שוין, רבי מאיר כאטש ער זאגט מתנה לעתיד דאך איז ער מודה שלא היה מתנה עמה האט זיך נישט אויסגענומען אויף איר בשעת דער שבועה לא על קודם שתתארס נישט אויף דעם זנות וואס איז געווען פאר אירוסין

אויב ווען איז זי געווען נטמא? עד ווען זי געווען א פנויה, הא אבער יחזירנה ער וועט איר צוריק נעמען, ותטמא און זי וועט ווערן טמא, הכי נמי דמתנה האט ער זיך יא אויסגענומען לויט ר' מאיר'ן שמע מינה, איז פון דעם א ראיה אז א מענטש מאכט א תנאי על נשואים אחרונים אויב ער גיט איר שוין צו טרינקען איז מכח דעם דין גילגול, לויט ר' מאיר'ן וואס ר' מאיר לערנט מתנה על העתיד קען ער אויך אויף די נישואין אחרונים אויכעט מתנה זיין. רש"י. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט שטייט זאת תורת הקנאות, דאס ווארט תורה איז שטענדיג א ריבוי. אזוי ווי שטייט זאת תורת העולה, זאגן מיר אז ס'איז נישט קיין חילוק פון כשרים ביז פסולין, איז דא אפילו ביי פסולין איז אמאל פארהאנען א מאל אז מ'האט ארויפגעלייגט אויפן מזבח לא ירדו, דא אויך שטייט ס'ווארט תורת, תורת, זאגן מיר מלמד א פסוק קומט מען לערנען שהאשה שותה ושונה, אז א פרוי קען איינמאל טרינקען און נאכאמאל טרינקען, דאס הייסט, איין דין איז דא צו אלע קנאות'ן, אפילו מען האט איר שוין איינמאל געמאכט טרינקען, קען זי נאכאמאל טרינקען, אויב נאך דעם מאל האט מען איר ווידער מקנא געווען, און מען האט איר, און ס'איז ווידער געווען סתירה, קען זי נאכאמאל טרינקען. אזוי לערנט דער תנא קמא. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, זאת, אין פסוק שטייט דאך זאת, און זאת איז דאך שטענדיג א מיעוט, נאר די איז אזוי, אבער אנדערע נישט אזוי האט דער דין, מיינט עס דאך ממעט זיין שאין האשה שותה ושונה, אז א פרוי אויב מ'האט איר געווארנט און מ'האט איר געגעבן, זי איז נסתרה, און מ'האט איר געגעבן צו טרינקען, איז נאכער אז ס'איז דא קינוי סתירה וועט זי מער נישט טרינקען. אמר רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט, מעשה, ס'איז געווען א מעשה, והעיד לפנינו, ס'האט געזאגט פאר אונז עדות דעם דין, נחוניא חופר שיחין. נחוניא וואס האט געגראבן גריבער, וואס פאר א יחוס איז דער פאך פון גראבן גריבער, ער האט געגראבן גריבער עס זאל זיין וואסער פאר די וואס זענען עולה רגל, האט ער געזאגט פאר אונז עדות שהאשה שותה ושונה, אז א פרוי קען די זעלבע פרוי קען צוויי מאל טרינקען, וקיבלנו עדותו מיר האבן מקבל געווען זיין עדות בשני אנשים, דאס הייסט אזוי ביי צוויי מענער, אויב דער מאן וועלכע האט איר געגעבן צו טרינקען איז געשטארבן, און זי האט חתונה געהאט צו א אנדערן, און דער אנדערער האט איר אויך געווען קינוי און סתירה, דעמאלט איז דא די האבן מיר, נעמען מיר אן זיין עדות אז מען גיט איר נאכאמאל צו טרינקען, ווייל די קינוי וסתירה איז דאך געווען פון א צווייטן מאן, אבל לא באיש אחד, ווי איז אבער דער זעלבער מאן? קען נישט זיין אז דער זעלבער מאן זאל צוויי מאל מאכן טרינקען. קומט דאך אויס פון דעם מאל אז די חכמים וואס זיי קריגן אויף ר' יהודה'ן האלטן זיי אז ביי אישה אחת, ביי איש אחד, איז אויך דער זעלבער דין אז זי טוט צוויי מאל טרינקען, ווייל ר' יהודה זאגט דאך אז אין האשה שותה ושונה. ווען מיינט צו זאגן רבי יהודה זיין דין באיש אחד און די רבנן קריגן אז אפילו באיש אחד זאג איך אויך אז די תנא קמא מיינט די תנא קמא די תנא קמא האלט אפילו באיש אחד שותה ושונה נאך א דריטע תנא דא וחכמים אומרים און די חכמים זאגן אין האשה שותה ושונה בין באיש אחד בין בב' אנשים איז דא א לאמען אויף זיי? לויט רבי יהודה איז זייער גוט, איך האב דאך א ריבוי תורת און איך האב א מיעוט זאת, איז דער תורת גייט מיר מרבה זיין אז אויב שני אנשים דעמאלט זאגן מיר שותה, צוויי מענער האט זי שותה וחוזר ושותה, און דער זאת גייט מיר ממעט זיין אז וואס? אבער איינעם נישט. אבער לויט די רבנן וואס זיי זאגן שטענדיג איז שותה וחוזר ושותה, וואס טוט מיר זאגן דער זאת, וועלכעס גייט מיר דער זאת ממעט זיין, די זעלבע שאלה איז אויך דא אויף די רבנן, די רבנן זאגן דאך אז אפילו ביי שני אנשים איז אויך דער דין אז וואס? אז זי טוט נישט טרינקען, וואזשע קומט מיר דער תורת מרבה זיין? דאס פרעגט יעצט די גמרא, ותנא קמא נמי, עס ווייזט דאך אויס אז דער תנא קמא האלט אז אפילו ביי איש אחד זאג איך אויכעט שותה וחוזר ושותה, הכתיב זאת, ס'איז דאך דא א מיעוט ורבנן בתראי נמי, די לעצטע רבנן וואס זיי האלטן אפילו ביי שני אנשים זאג איך אויך נישט שותה וחוזר ושותה, הכתיב תורת גייט דאך מרבה זיין אז אמאל איז דא א דין אז שותה וחוזר ושותה. אמר רבא, האט רבא גענטפערט באיש אחד ובועל אחד, אז ס'איז איש אחד ובועל אחד דכולי עלמא לא פליגי דעמאלט איז נישטא קיין מחלוקת, דעמאלט האלטן אלע דאין האשה שותה ושונה. פארוואס דכתיב זאת. אלע זאגן אז דער זאת גייט מיר ממעט זיין אז דער זעלבע מענטש קען א נישט נאכאמאל זיין קינוי וסתירה פון דעם זעלבן פון דעם זעלבן בועל יעצט בשני אנשים אז די ער האט געגעט די פרוי נאך קינוי וסתירה, און זי האט חתונה געהאט צו א צווייטן מענטש, ושני בועלים, און מען גייט יעצט איז געווען די קינוי וסתירה איז געווען פון א אנדער מאן, און ס'איז אויך געווען פון א אנדער בועל, דכולי עלמא לא פליגי דהאשה שותה ושונה, דא האלטן אלע אז די פרוי איז שותה ושונה, אפילו די לעצטע חכמים אויך, דכתיב תורת, דאס טוה איך אפלערנען פון דעם ריבוי פון תורת. כי פליגי, ווען איז די מחלוקת? באיש אחד, דער זעלבער מאן. איז שני בועלים. פריער האט ער איר געווארנט פון איין בועל און ס'איז געווען קינוי וסתירה און זי האט געטרינקען די וואסער און עס ווייזט זיך ארויס אז זי איז טהורה. יעצט איז דא א קינוי וסתירה דער זעלבער מאן פאר דער פרוי פון א צווייטן בועל. אדער ובשני אנשים זי איז געווארן גע'גט פון ערשטן מאן און זי האט נאך קינוי וסתירה און די קינוי וסתירה די די מים האט אויפגעוויזן אז זי איז טהורה און זי האט חתונה געהאט צו א צווייטן מענטש און ער טוט איר ווארענען פון דעם זעלבן בועל תנא קמא סבר דער תנא קמא לערנט כאטש דאס איז דאך איש אחד אבער תורת לרבויי כולה. בועל אחד. כאטש עס איז דאך איש אחד. איש אחד. אדער איז דאך תורת לרבויי כולה. תורת איז מען מרבה אלעס. סיי

די רבנן בתראי, זיי האלטן דאך אז אפילו ביי שני אנשים זאג איך אויך נישט אז זי טרינקט צוויי מאל, זיי האלטן זאת למעוטי כולה, זאת גייט מען ממעט זיין כולה, נישט בלויז איש אחד ובועל אחד, נאר עס גייט מען אויך ממעט זיין איש אחד און שני בועלים, און שני אנשים ובועל אחד. תורת לרבויי גייט מען מרבה זיין נאר איין זאך, שני אנשים און שני בועלים, דעמאלט זאגן מיר אז שותה וחוזר ושותה.

תורת לרבויי תורת גייט מען מרבה זיין אויך תרתי צוויי שני אנשים ובועל אחד דעמאלט זאגן מיר שותה וחוזר ושונה און אויכעט שני אנשים מיט שני בועלים דארף מען פארשטיין די סברה אז ס'איז א חילוק פון איש אחד ובועל אחד וואס כ'בין עס ממעט און שני אנשים שני בועלים כ'בין מרבה, פארשטיי איך א סברא. ס'איז דאך אינגאנצן אנדערע זאכן. אבער פארוואס געפינט רבי יהודה פאר נויטיג צו זאגן אז איש אחד ושני בועלים בין איך ממעט אז זי טרינקט נישט קיין צווייט מאל, און ביי שני אנשים ובועל אחד טוט זי יא טרינקען צוויי מאל? איז רש"י מסביר ווייל אויב איך האב א ריבוי און איך האב א מיעוט, דארפן די חכמים ווי מען זאגט מברר זיין די זאך ווי זיי פארשטייען, און די שכל איז אזוי אז אויב שני אנשים אפילו בועל אחד, איז ווייל עס איז דאך א אנדערע מאן, שני אנשים, דארטן בין איך מרבה אז זי טרינקט צוויי מאל, אבער דארטן נאר ס'איז איין מאן און שני בועלים, דאס ערשטע מאל האב איך דיך שוין געזען אז ער קריכט אויף גלייכע ווענט, ס'געווען קינוי און ס'געווען סתירה און זי איז געווען טהורה, נעמען מיר אויך אן אז די גאנצע זאך פון דעם מאן איז ער איז א מענטש זיך פון קריגן, דעריבער זאגן מיר אפילו דאס איז געוועזן שני בועלים, אבער דו זעסט דאך אז דער מענטש איז אזעלכער וואס ער זוכט זיך אויף איר, ער זוכט זיך צו קריגן, דעריבער איז א שכל צו זאגן אז דער זאת גייט מען ממעט זיין איש אחד ושני בועלים, און דער תורת גייט מען מרבה זיין שני אנשים ובועל אחד, ווייל דא ווי מען זאגט איז דאך גארנישט ניט קיין ראיה דאס איז אן אנדער מאן אינגאנצן. הדרן עלך היה מביא, הדרן עלך היה מביא.